אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף נ"ט עמוד א', די פערדע שורה פון אויבן, ורבי יוחנן לא בעי מעין מלאכה ראשונה. אינעם פאריגן שיעור האבן מיר געהאט א ברייתא אז אויב א מענטש מאכט א גלעקל וואס איז געמאכט געווארן אויף צו קלינגען, נישט פאר א תכשיט, איז ווילאנג מען האט נישט אריינגעלייגט די אינעווענדיגסטע ענבל, די באלי וואס מאכט די רעש, איז עס נאכנישט מקבל טומאה ווייל ס'איז נאכנישט געענדיגט געווארן די כלי, אבער די מינוט וואס מ'האט עס אריינגעלייגט איז עס א גמר כלי און ס'איז מקבל טומאה, און איינמאל ס'איז שוין געווארן א כלי איז אפילו ווען ס'איז געווארן אראפגעבראכן די ענבל, בלייבט נאך אלץ די טומאה, און ווייל ס'האט נאך א שם כלי, אזוי איז געשטאנען אין די ברייתא. און די גמרא האט געפרעגט א קשיא, לכאורה דארף דאך עס צו הייסן א שברי כלי און די טומאה וואלט געדארפט אוועקפליען דערפון, אונז האבן געהאט אויף דעם דריי תירוצים, אביי האט געענטפערט אז וויבאלד אפילו איינער וואס איז נישט קיין פאכמאן, א פשוטע הדיוט, קען פאררעכטן, צוריק ארויפלייגן די ענבל, האט עס נאכנישט פארלוירן די שם כלי און ס'בלייבט נאך מיט די אלטע טומאה, און לויט אביי איז נישט נאר די זוג, די אויסנווענדיגסטע חלק, בלייבט טמא, נאר אפילו די ענבל אליין בלייבט נאך אויך טמא, ווייל מ'קען עס צוזאמענשטעלן. און רבא האט געענטפערט אז דער אויסנווענדיגסטע חלק, דער זוג, האט נאכנישט פארלוירן זיין נאמען פון א כלי, וויבאלד מען קען נאך טון דערמיט די אלטע מלאכה אין א געוויסן זין, און מען קען עס נאך אלץ נוצן צו קלאפן מיט דעם על גבי חרס, ווען מען וועט נעמען א שטיקעלע חרס און קלאפן דערויף וועט עס נאך מאכן א רעש, און ממילא הייסט עס נאך אלץ א גלעקל און עס האט נישט פארלוירן די שם כלי, און אין הכי נמי, לויט רבא איז די ענבל אליין איז שוין טאקע אזוי ווי א שברי כלי און עס איז שוין נישט מקבל טומאה. די זוג וויבאלד ער איז נאך ראוי צו דינען פאר א זוג און מען קען נאך קלאפן אויף אים, דעריבער איז ער נאך א כלי. פונקט אזוי ווי די דין איז דאך אז ווען ס'איז דא א כלי וואס האט באקומען א לאך, איז דאך די דין אז ווילאנג די לאך איז פחות ממוציא רימון אז ס'וועט נאך נישט ארויספאלן דערפון קיין רימונים, האט עס נאכנישט פארלוירן די שם כלי און ס'איז נאך אלץ טמא, ווייל ס'איז נאך ראוי למלאכתו און מען קען עס נאך נוצן פאר א כלי, די זעלבע זאך דא, וויבאלד מען קען עס נאך נוצן פאר א זוג, איז עס נאך אלץ טמא. און די גמרא האט צוגעברענגט אז ר' יוסי בר ר' חנינא האלט אויך אזוי ווי רבא הואיל וראוי להקישו על גבי חרס, און א דריטע מהלך האט מען געהאט פון ר' יוחנן וואס האט געזאגט אז וויבאלד מען קען נוצן דעם זוג לגמע בו מים לתינוק, מען קען עס נוצן אזוי ווי פאר א גלעזעלע פאר א קינד אים צו געבן צו טרינקען. ווייזט דאך אויס פון ר' יוחנן'ס ווערטער אז א כלי אפילו ווען ס'איז שוין נישט ראוי למלאכתו הראשונה ווייל דא איז דאך עס געווען א גלעקל וואס איז געמאכט געווארן להשמעת קול און יעצט זאגט ר' יוחנן אז ס'איז פשוט ראוי אז מ'זאל קענען טרינקען וואס דאס איז אינגאנצן א אנדערע מין מלאכה פון דעסטוועגן דאך בלייבט נאך די שם כלי דערויף פרעגט די גמרא ור' יוחנן לא בעי מעין מלאכה ראשונה איז רבי יוחנן פארלאנגט דען נישט אז כדי עס זאל הייסן א כלי זאל עס נאך דארפן דינען אז עס זאל קענען טוהן ענדליך צו די פריעריגע מלאכה, והתניא אונז האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, שטייט ביי זב אין די תורה, וכל כלי אשר יישב עליו וכו'. דהיינו אין די פסוק שטייט כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא, וכל הכלי אשר יישב עליו יטמא, די הלכה איז דאך ביי א זב אז טאמער ליגט ער אויף א בעט אדער טאמער זיצט ער אויף א כלי זאג איך אז אלעס אויף וואס ער איז געזעצן אפילו ווען ער זיצט אויף צען קישענעס זאג איך אז די אונטערשטע קישן ווערט יעצט א אב הטומאה וואס קען מטמא זיין אדם וכלים דאס איז א גרויסע חומרא וואס איז דא ביי א זב וואס דאס ווערט אנגערופן טומאת משכב און מושב. איז ווייל ס'שטייט וכל כלי אשר יישב עליו יעדע כלי אויף וואס ער זיצט יכול וואלט איך געקענט מיינען כפה סאה וישב עליה אויב א מענטש האט איבערגעדרייט א כלי וואס הייסט א סאה דאס איז א כלי וואס האט אין זיך א גרויסקייט אז ס'איז מחזיק איין גאנצע סאה, א סאה איז זעקס קב, און ער האט גענומען די ספעציעלע כלי וואס הייסט סאה, און ער האט עס איבערגעדרייט און ער האט זיך ארויפגעזעצט אזוי ווי א בענקל אויף איר גרונט, אדער אויב כפה תרקב וישב עליה, ער האט גענומען א קלענערע כלי וואס דאס איז א האלבע סאה, פארדעם הייסט עס תרקב, תר איז צוויי, אזוי ווי תרי, און נאכדעם קב נאך א קב, צוזאמען איז דריי קב, דאס האלט א האלבע סאה, א סאה איז דאך זעקס קב, און ער האט יעצט גענומען די כלי וואס האלט א האלבע סאה און האט עס איבערגעדרייט, וישב עליה און האט זיך אוועקגעזעצט אויף איר גרונט, ער נוצט עס אזוי ווי א בענקל, וואלט איך געקענט מיינען זאגט די ברייתא יהא טמא אז דאס וועט ווערן א אב הטומאה אזוי ווי טומאת מדרס, טומאת משכב ומושב, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק אשר יישב עליו הזב, פארוואס שטייט א לשון עתיד אשר יישב וואס ער וועט זיך אוועקזעצן, וואלט געקענט שטיין וכל כלי אשר ישב עליו הזב, אויב ער איז געזעצן דערויף איז עס טמא, פארוואס שטייט יישב? יישב איז א לשון עתיד צו ווייזן אז ער קען עס שטענדיג נוצן אויף צו זיצן, דרש'ן איך פון דעם מי שמיוחד לישיבה, נאר אזא מין כלי וואס איז באשטימט אז מען קען שטענדיג זיצן אויף דעם, א בענקל, א זאך וואס מען טוט עס שטענדיג יצא זה, אבער דער כלי צו דאס די סאה צו דער תרקב גייט ארויס פון דעם דין, ווייל שאומרים לו, מען וועט אים זאגן, א מענטש וואס זעצט זיך ארויף דערויף, איז אינמיטן זיצן וועט מען אים זאגן, עמוד ונעשה מלאכתינו, שטעל דיך אויף, ווייל מען דארף טון אונזער ארבעט דערמיט, אונז דארף מיר יעצט נוצן דער כלי אויף צו מעסטן דערמיט א סאה אדער א האלבע סאה. פאר דעם האט די תורה געזאגט א לשון פון יישב אז אזא מין כלי וואס ער קען בלייבן שטענדיג זיצן דערויף און קיינער וועט אים נישט אויפהייבן ווייל דאס איז געמאכט צו זיצן, און דא האט די תורה געוואלט מרמז זיין אז אזא מין כלי וואס איז נישט יישב, ער קען נישט א גאנצן צייט זיצן דערויף ווייל ווען ער וועט האלטן אינמיטן זיצן וועט מען אים אויפשטעלן מ'וועט אים זאגן געב אהער די כלי איך דארף עס נוצן פאר די מלאכה אויף וואס ס'איז געמאכט געווארן, איז ביי אזא כלי איז נישט דא די דין פון מושב און ס'ווערט נישט קיין אב הטומאה אויב די זב האט זיך אוועקגעזעצט דערויף. און רשי רעדט שוין אויס אז די דין פון עמוד ונעשה מלאכתינו אז צוליב דעם איז עס נישט מטמא טומאת מדרס איז דא אויף צוויי אופנים סיי אז לכתחילה קען אזא כלי נישט טמא ווערן ווי אונז האבן יעצט געלערנט אז א כלי וואס איז נישט געמאכט צום זיצן קען לכתחילה נישט ווערן טמא מדרס און רשי לייגט צו נאך אן אופן אז אפילו ווען ס'איז יא ראוי געווען לישיבה לאמיר זאגן מ'האט געהאט א מחצלת וואס איז געווען גרויס דריי טפחים אויף דריי טפחים וואס דאס איז דאך די שיעור אז זאל ראוי זיין לישיבה און ס'איז מטמא טומאת מדרס, לאמיר זאגן אויב א זב וואלט זיך אוועקגעזעצט דערויף און ס'איז געווארן טומאת מדרס און שפעטער איז עס צוריסן געווארן אין צוויי חלקים, זאג איך אויך אז פון יעצט און ווייטער איז עס טהור געווארן פון טומאת מדרס ווייל דאס הייסט אויכעט עמוד ונעשה מלאכתינו ווייל פון יעצט און ווייטער איז עס שוין נישט מער ראוי צו זיצן, מ'דארף טון דערמיט אנדערע מלאכות. און כאטשיג אנדערע טומאות וועט עס יא קענען מקבל זיין ווייל די הלכה איז דאך אז יעדע בגד וואס איז גרויס שלש על שלש דריי פינגערס אויף דריי פינגערס איז שוין ראוי מקבל צו זיין אנדערע טומאות אבער קיין טומאת מדרס וועט עס מער נישט האבן ווייל ס'איז שוין מער נישט ראוי למדרס. ס'קלענער ווי דריי טפחים. איז ביז אהער גייט דא די ברייתא, יעצט גיימיר אונז האבן א שאלה וואס טוט זיך לגבי אנדערע טומאות, למשל אזוי ווי ביי טומאת מת איז אויך דא די ענין פון עמוד ונעשה מלאכתינו, איז רש"י רעדט שוין אויס אז דאס איז קלאר אז ביי די תחילת טומאה איז זיכער אז ביי אנדערע זאכן זאגט מען נישט עמוד ונעשה מלאכתינו, למשל איך גיי נישט יעצט זאגן אז נאר א זאך וואס איז ראוי למת, א בעט אדער תכריכים, נאר דאס זאל קענען טמא ווערן טומאת מת, פאר אנדערע כלים וואס איז נישט דווקא פאר א מת און מען וועט זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו, דארט זאל איך זאגן אז ס'ווערט נישט טמא טומאת מת, ווייל ביי דעם איז דא א בפירוש'ע פסוק אין פרשת חוקת, שטייט דאך דארטן אין די תורה אז ווען ס'ווערט טמא טומאת אוהל, והזה על האהל ועל כל הכלים, זעט מען דאך דארטן אז אלע כלים וואס געפינען זיך אינעם געצעלט ווערט טמא, און נישט נאר אזעלכע זאכן וואס איז מיוחד פאר די מת, און די הלכה וואס אונז האמיר געלערנט פון עמוד ונעשה מלאכתינו אז ס'ווערט נישט טמא, דאס איז דווקא א ספעציעלע דין ווי אונז האבן יעצט ארויסגעלערנט ביי א זב ווייל ס'שטייט א לשון עתיד פון ישב. די שאלה איז דא לגבי סוף טומאה, סוף טומאה מיינט א כלי וואס ער איז שוין יא טמא געווארן, די שאלה איז צו ער בלייבט טמא נאכדעם וואס ער ווערט צובראכן, וואס ווילאנג ער איז נאך ראוי צו טון א מלאכה דערמיט האט ער נאך א שם כלי און ס'בלייבט נאך דערויף די אלטע טומאה. די שאלה איז אבער וועלכע מלאכה דארף ער זיין ראוי צו טון יעצט נאכדעם וואס ס'איז צובראכן געווארן. אויף דעם גיימער יעצט יעצט דא האבן א מחלוקת פון אמוראים, דער אמורא ר' אלעזר בן פדת מיט ר' יוחנן, לאמיר זעהן. רבי אלעזר אומר, במדרסות אומרים עמוד ונעשה מלאכתינו, דווקא ביי טומאת מדרס זאגט מען עמוד ונעשה מלאכתינו, דא רעדט מען ווען ס'איז שוין טמא געווארן, ווי כ'האב שוין פריער געזאגט א משל, אז א זב וואלט זיך אוועקגעזעצט אויף א מחצלת וואס איז גרויס דריי טפחים אויף דריי טפחים און ס'איז טמא געווארן טומאת מדרס ווייל יענץ איז יא געווען מיוחד לישיבה, איז יעצט אויב די מחצלת איז צובראכן געווארן, איז וויבאלד מ'קען שוין נישט יעצט זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו לאמיר גיין צוריק טוהן די ארגינעלע מלאכה פארוואס ס'איז געמאכט געווארן צו זיצן דערויף, ווייל יעצט איז עס שוין נישט ראוי צו זיצן דערויף ווייל ס'איז שוין ווייניגער ווי דריי טפחים, פארלירט עס די טומאת מדרס, ס'גייט אוועק דערפון, ס'ווערט טהור. דאס איז דער טייטש, במדרסות אומרים עמוד ונעשה מלאכתינו, נאר ביי מדרס זאג איך אז וויבאלד נאר ווען מען קען זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו דעמאלטס איז עס טמא און וויבאלד ס'איז צובראכן געווארן יעצט און מען קען שוין נישט טון די אלטע מלאכה גייט אוועק די טומאת מדרס דערפון, אבער ואין אומרים בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתינו, א זאך וואס איז טמא געווארן פון א מת און ס'איז צובראכן געווארן, זאג איך נישט יעצט אז וויבאלד מען קען נישט זאגן לאמיר גיין טון די אלטע מלאכה דערמיט פאר דעם זאל עס טהור ווערן, ניין, וויבאלד מען קען טוהן סיי וועלכע מלאכה דערמיט און עס איז נאך אלץ א כלי פאר א אנדערע זאך, בלייבט נאך די אלטע טומאה. ורבי יוחנן אמר, אף אומר בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתינו, לגבי א טומאה ישנה, ס'טייטש א מת, א טומאה וואס איז שוין טמא געווארן, ווען א כלי איז טמא געווארן פון א מת, העט מען אויך זאגן יעצט אז ווען ס'איז צובראכן געווארן, בלייבט עס נאר מיט די נאמען כלי אז ס'האלט נאך אן די אלטע טומאה, נאר אויב מ'קען זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו און מ'קען נאך טון די אלטע מין מלאכה, אבער טאמער איז עס יעצט נאר ראוי פאר אינגאנצן א נייע מין זאך וואס ביז יעצט איז ער נישט געשטאנען אויף דעם, דעמאלטס איז טאקע בטל די אלטע טומאה דערפון. און אויב אזוי האמיר דא א סתירה פון רבי יוחנן אויף רבי יוחנן, אויבן האט רבי יוחנן געזאגט, דער גלעקל וואס מ'האט אראפגעבראכן דערפון די עינבל איז נאך אלץ מקבל טומאה, מען דארף נישט צוקומען צו די סברה פון הואיל וראוי להקישו על גבי כלי חרס, נאר ס'איז גענוג הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק, וויבאלד מען קען עס נוצן יעצט פאר א גלעזעלע אז א קינד זאל טרינקען דערפון וואסער, וואס דאס איז דאך נישט מלאכתן הראשונה, ווייל דער זוג איז דאך געמאכט געווארן אויף צו קלינגען, און יעצט טוט דאס אינגאנצן א אנדערע מלאכה. און דא האבן מיר קלאר געלערנט אז ר' יוחנן זאגט אז אף בטמא מת זאגט מען אויכעט עמוד ונעשה מלאכתינו, אז אויב מען קען נישט טון די אלטע ארבעט דערמיט, איז עס טהור. און מען דארף באמערקן אז דאס איז לאו דווקא בטמא מת, האבן מיר שוין געשמועסט אז יעדע זאך חוץ טמא מדרס וואס דארט האט קלאר די תורה מגלה געווען אז ס'מוז זיין עמוד ונעשה מלאכתינו, ביי אלע אנדערע טומאות, מען כאפט נאר אן א דוגמא, טמא מת איז א מחלוקת צו ס'מוז זיין עמוד ונעשה מלאכתינו, אונז האמיר דא א סתירה פון ר' יוחנן אויף ר' יוחנן, ענטפערט די גמרא, איפוך קמייתא, דריי איבער די ערשטע מחלוקה, דאס טייטש דאס וואס האמיר געהאט אין די ענדע פונעם פאריגן שיעור א מחלוקה פון ר' יוסי בר' חנינא מיט ר' יוחנן, אז ר' יוסי בר' חנינא זאגט אז פארדעם איז די גלעקל נאך מקבל טומאה, ווייל ס'איז ראוי צו טוהן די אלטע מלאכה להקיש על גבי כלי חרס און ס'איז נאך אלץ קען דינען אלס א גלעקל, ר' יוחנן האט געזאגט אז ס'איז גענוג אז ס'איז ראוי לגמע בו מים לתינוק, דאס זאל מען איבערדרייען און זאגן פונקט פארקערט, אז ר' יוחנן האלט הואיל וראוי להקישו על גבי חרס, ווייל מען קען נאך טוהן דערמיט די אלטע מלאכה, פאר דעם איז עס נאך מקבל טומאה. און ר' יוסי בר' חנינא וועט האלטן אז ס'איז גענוג ראוי לגמע בו מים לתינוק. און מען וועט יעצט זאגן אז ר' יוסי בר' חנינא האלט אזוי ווי דער אמורא רב אלעזר אז בטמא מת זאגט מען נישט. עמוד ונעשה מלאכתינו, נאר וויבאלד ס'קען נאך דינען סיי וואספארא מלאכה אפילו ס'איז אינגאנצן א אנדערע מלאכה איז עס נאך אלץ מקבל טומאה. איז פארוואס הייסט עס איפוך קמייתא? ווייל אונז האמיר געהאט צוויי מחלוקת, איינס אין די ענדע פונעם פאריגן שיעור, ר' יוסי בר' חנינא מיט ר' יוחנן פארוואס די גלעקל הייסט נאך א כלי, צו ווייל ס'איז ראוי להקישו על גבי כלי חרס צו ווייל ס'איז ראוי לגמע בו מים לתינוק, און נאכדעם האמיר געהאט יעצט א מחלוקה וואס די גמרא האט דא געברענגט ר' אלעזר מיט ר' יוחנן, צו ביי טמא מת זאגט מען עמוד ונעשה מלאכתינו צו נישט. איז ווייל די צוויי ר' יוחנן'ס זענען זיך סותר, זאג איך אז די ערשטע מחלוקה פון אויבן דרייט מען איבער און מען זאגט טאקע אז ר' יוחנן איז דער וואס האט געזאגט הואיל וראוי להקישו על גבי כלי חרס אז ס'מוז טאקע יא זיין ראוי למלאכתו ראשונה. פרעגט די גמרא מאי חזית דאפכת קמייתא אויף וואס האסטו איינגעזעהן איבערצודרייען די אויבערשטע מחלוקה, איפוך בתרייתא, אפשר דרייסטו איבער די צווייטע מחלוקה? בלייב יא מיט דעם וואס מען האט אויבן געזאגט אז רבי יוחנן איז דער וואס זאגט הואיל וראוי לגמע בו מים לתינוק אז ס'מוז טאקע נישט זיין ראוי למלאכתו הראשונה, און טאקע דא ביי די מחלוקה מיט רב אלעזר וועל איך איבערדרייען און איך וועל זאגן אז רבי יוחנן האלט אז אין אומרים בטמא מת עמוד ונעשה מלאכתינו, און רב אלעזר האלט אז ס'מוז יא זיין עמוד ונעשה מלאכתינו. ענטפערט די גמרא הא שמעינן ליה לרבי יוחנן דבעי מעין מלאכה ראשונה, אונז ווייס מיר שוין פון רבי יוחנן וואס זאגט אויף א צווייטע פלאץ אז ס'מוז יא זיין מעין מלאכה ראשונה, אויב נישט איז עס שוין נישט קיין כלי, און דעריבער איז מסתבר אז מ'דארף ענדערש איבערדרייען. ערשטע מחלוקה, און זאגן אז ר' יוחנן איז דער וואס זאגט הואיל וראוי להקישו על גבי חרס, וואס עס דארף טאקע יא זיין ראוי למלאכתו ראשונה. דא דארף מען זאגן דתנן, ווייל אונז האבן געלערנט אין א משנה אין מסכת כלים, סנדל של בהמה של מתכות, אויב מען האט געמאכט פאר א בהמה א שיך פון אייזן, וואס מען מאכט עס אז די בהמה זאל קענען גיין אויף שטיינער און אויף דערנער זאל נישט געשעדיגט ווערן, אגב אונז האמיר שוין אויבן געלערנט אז אזא שיך אז מען טאר נישט ארויס גיין דערמיט אום שבת ווייל איך האב מורא אז ס'וועט אראפ פאלן פון די בהמה'ס פיס און דער בעל הבית וועט עס טראגן ד' אמות, על כל פנים דא האמיר א משנה אין כלים אז א סנדל של בהמה של מתכות טמא איז מקבל טומאה. ביז אהער גייט די משנה, פרעגט די גמרא למאי חזי אויף וואס איז דאס ראוי דאס אז די בהמה קען עס נוצן פאר א שיך דאס איז נאך נישט גענוג קיין סיבה אז ס'זאל מקבל זיין טומאה פונקט ווי אונז האמיר אויבן געזאגט אז אין תכשיט לבהמה איז די זעלבע זאך די הלכה אז א יעדע קלייד פון א בהמה איז אויך די זעלבע זאך אז ס'איז נישט מקבל טומאה דווקא א קלייד פון א מענטש אדער א תכשיט פאר א מענטש יעדע זאך וואס באדינט א מענטש אדער אלס א קליידונג אדער אלס א תכשיט איז מקבל טומאה אבער טאמער איז עס נאר א קלייד פון א בהמה איז עס נאך נישט מקבל טומאה איז פארדעם פרעגט די גמרא פארוואס איז דער סנדל מקבל טומאה איז גייען מיר האבן דריי דעות פון אמוראים אמר רב ראוי לשתות בו מים במלחמה. הגם דאס איז געמאכט געווארן אפיציעל צו אנטון פאר א שיך, אבער למעשה דער וואס פירט די בהמה ווען ס'קומט אין א שעת מלחמה און ער איז זייער דארשטעריג און ער האט נישט עפעס אנדערש נעמט ער דעם שיך און ער נוצט עס פאר א כלי צו טרינקען, און וויבאלד דאס קען באדינען א מענטש אויכעט איז עס מקבל טומאה, אזוי האלט רב. ור' חנינא אמר דער אמורא ר' חנינא זאגט, ראוי לסוך בו שמן במלחמה. באלד עמיר שוין זען רב חנינא איז אויך מודה אז מען קען טרינקען מיט די שיך וואסער און דאס איז שוין גענוג א סיבה אים צו מאכן פאר א כלי נאר באלד עמיר זען אז אפילו ווען ס'איז שוין נישט ראוי פאר וואסער נאר ווען ס'איז ראוי לסוך בו שמן במלחמה אז מען קען עס נאך אלץ נוצן אריינצולייגן דערין אויל און דער מענטש זאל זיך באשמירן נאכדעם מיט די אויל וויבאלד עס קען דינען פאר א כלי פאר א מענטש איז עס מקבל טומאה ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט. אז די צוויי סיבות וואס רב מיט ר' חנינא האבן געזאגט דאס איז נישט גענוג, ווייל וויבאלד דער שיך איז דאך אפיציעל געמאכט געווארן צו טרעטן דערמיט פאר די בהמה, איז ממילא כדי אז ווילסט עס רעכענען אויכעט פאר א תשמיש פאר א מענטש, מוז עס דינען מעין מלאכתו ראשונה, ס'מוז האבן עפעס א שייכות מיט דעם, און טרינקען אדער שמירן אויל האט דאך נישט קיין שייכות מיט וואקן, און דעריבער זאגט ר' יוחנן, אז בשעה שבורח מן הקרב ס'מאכט זיך אמאל אויב א מענטש, דער מענטש וואס פירט די בהמה, דארף אמאל אנטלויפן פון די מלחמה, איז מניחו ברגליו געבט ער א טו אויס די שיך פון די בהמה און ער טוט עס אן אויף זיין אייגענע פיס ורץ על קוצים ועל הברקנים וויבאלד ס'איז געמאכט פון אייזן איז דאס זייער גוט פאר אים ער זאל קענען שנעל אנטלויפן און ער קען לויפן איבער דערנער און אלע סארטן מכשולות. על כל פנים זעהט מען דאך בפירוש דא אז ר' יוחנן איז דער וואס האלט אז ס'מוז זיין ראוי למלאכתו הראשונה, ס'מוז זיין דווקא ראוי אז דער מענטש זאל קענען נוצן עס פאר א שיך. איז אויב אזוי איז מסתבר אז די זעלבע זאך איז ביי יעדע טומאה, א כלי וואס האט מקבל טומאה געווען און ס'איז צובראכן געווארן איז לויט ר' יוחנן נאר טאמער ס'איז ראוי למלאכתו הראשונה, דעמאלטס הייסט עס א כלי, אבער טאמער ס'איז נאר ראוי פאר אנדערע זאכן הייסט עס נישט קיין כלי. און יעצט פארשטייט מען זייער גוט פארוואס אונז האמיר איבערגעדרייט די אויבערשטע מחלוקה און נישט די צווייטע מחלוקה, ווייל דא זעט מען קלאר ר' יוחנן האלט יא מיר זאגן עמוד ונעשה מלאכתינו. יעצט פרעגט די גמרא מאי בין רב לר' חנינא, וואו וועט מען כאפן א חילוק להלכה צווישן רב און ר' חנינא, רב זאגט ווייל מ'קען טרינקען דערמיט וואסער, און רבי חנינא זאגט ווען מען קען זיך שמירן דערמיט אויל, סוף כל סוף איז דאך עס לויט יעדעם איינעם מקבל טומאה, ווי עט כאפן די חילוק וואס איז א חילוק וואס דער טעם איז, איכא בינייהו דמאיס, די חילוק וועט זיין אז אויב דער שיך פון די בהמה איז שוין געווארן זייער מיעס, ס'איז געווארן למשל פארשוויצט און שמוציג פון אינעווענדיג, אזוי אז דער מענטש וואלט שוין קיינמאל מיט דעם נישט געטרינקען קיין וואסער, אבער אויף אויל איז עס נאך יא ראוי צו נוצן אז דער מענטש זאל עס קענען זיך באנוצן און באשמירן זיך דערמיט מיט אויל. איז אין אזא פאל וועט עס לויט רב שוין נישט זיין קיין כלי און ס'וועט נישט מקבל טומאה זיין, ווייל רב האט געהאלטן אז למעשה אויל איז נישט א זאך וואס געפינט זיך ביי מלחמה און ממילא איז עס נישט אויפגעשטעלט פאר אויל, ס'איז בעיקר געמאכט אויף צו טרינקען און איינמאל ס'איז שוין שמוציג און ס'איז נישט ראוי צו טרינקען האט עס שוין נישט קיין שם כלי. רבי חנינא האט געהאלטן ניין, וויבאלד ס'קען זיך יא מאכן שמן ביי מלחמה אויך, און עס איז ראוי פאר דעם, און דאס קען מען דאך נוצן אפילו ווען ס'איז שמוציג קען מען אויך לייגן אויל דערין, איז עס יא נאך אלץ מקבל טומאה. קומט אויס אז ר' חנינא איז מער מחמיר ווי רב. די גמרא שמועסט אויס בין ר' יוחנן לר' חנינא איכא בינייהו וואס וועט זיין די חילוק פון ר' יוחנן מיט ר' חנינא? די גמרא פרעגט נישט וואס וועט זיין די חילוק צווישן רב און ר' חנינא, רב און ר' יוחנן מיין איך. דער זעלבער חילוק וואס אונז האמיר שוין אויסגערעדט צווישן רב און ר' חנינא איז אויך שייך צווישן רב און ר' יוחנן, אז דארט ווען ס'וועט שוין זיין שמוציג און ס'וועט נישט ראוי זיין צו טרינקען איז לויט רב, איז עס שוין אויס כלי, און לויט ר' יוחנן איז עס נאך אלץ א כלי ווייל מען קען עס נוצן פאר א שיך. די שאלה איז נאר, ר' יוחנן און ר' חנינא וואס ביידע האלטן דאך אז אפילו ווען ס'איז שוין מיעס און ס'איז נישט ראוי צו טרינקען איז עס נאך אלץ אבער מקבל טומאה, צו לויט אים ווייל ס'איז ראוי לסוך שמן, לויט אים ווייל ס'איז ראוי צו לויפן, ווי כאפט די נפקא מינה להלכה? זאגט די גמרא איכא בינייהו ס'וועט נאך אלץ כאפן א חילוק, דיקיר, אויב די שיך וועט זיין זייער שווער איז לויט ר' יוחנן, עט עס שוין מער נישט מקבל טומאה זיין ווייל עס איז זייער א שווערע שיך קען עס דער מענטש נישט נוצן צו אנטלויפן דערמיט ווייל ער קען נישט לויפן עס איז מורא'דיג שווער. לויט ר' חנינא עט עס נאך אלץ זיין א כלי און עס וועט מקבל טומאה זיין ווייל עס איז נאך אלץ ראוי לסוך בו שמן. קומט אויס אז די גרעסטע מיקל דא איז רב ווייל ער האלט אז די גאנצע חשיבות דערפון איז נאר ווייל מען קען טרינקען דערמיט וואסער אבער אנדערע זאכן דינט עס נישט און איינמאל ס'ווערט פארמיסט פון צו טרינקען וואסער איז עס שוין טאקע נישט מקבל טומאה.

וואס א מענטש קען אויכעט נוצן ביי די מלחמה צו אנטלויפן דערמיט, ס'איז אינגאנצן נישט נוגע צו ס'איז ריין צו ס'איז שמוציג, ס'דארף זיין ראוי למלאכתו הראשונה, וויבאלד עס איז א שיך מוז עס זיין ראוי לשם שיך. טאמער ס'איז אבער צו שווער אז א מענטש קען עס נישט נוצן פאר א שיך איז עס טאקע נישט מקבל טומאה. זאגט די משנה ולא בעיר של זהב אז א פרוי טאר נישט ארויסגיין אין שבת מיט א גאלדענע שטאט, פרעגט די גמרא מאי בעיר של זהב וואס איז דאס, רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ירושלים דדהבא. דאס איז אויסגעקריצט ירושלים פון גאלד, א בילד פון ירושלים אויף גאלד. און דא גיימער אריבער צו דף נ"ט עמוד ב', כדעבד ליה ר' עקיבא לדביתהו, אזוי ווי ר' עקיבא האט געמאכט אזא תכשיט פאר זיין ווייב, ווי די גמרא דערציילט אין מסכת נדרים דף נ', אז רחל די ווייב פון ר' עקיבא, זי איז געווען א טאכטער פון כלבא שבוע, וואס ער איז געווען פון די רייכסטע אידן פון ירושלים וואס האבן געלעבט בשעת'ן חורבן בית שני. אזוי ווי זיין טאכטער איז געווארן א כלה מיט רבי עקיבא וואס ער איז דעמאלטס געווען אן עם הארץ און אים האט זייער נישט געפאסט דעם שידוך איז ער געווארן זייער ברוגז און ער האט זיי מדיר געווען מנכסיו אז זיי וועלן נישט קענען קיין הנאה האבן פון זיין פון זיין פארמעגן און זיי האבן טאקע חתונה געהאט און ער האט זיי נישט געגעבן קיין געלט און זיי האבן געלעבט אין א מורא'דיגע ארעמקייט אז זיי האבן געמוזט שלאפן ממש אויף שטרוי זיי האבן נישט געהאט קיין קישענעס און דאכענעס. און אינדערפרי ווען זיי זענען אויפגעשטאנען איז זייער האר געווען אנגעפילט מיט שטרוי וואס מען האט עס געמוזט ארויסקלויבן, און רבי עקיבא האט איין טאג געזאגט פאר זיין ווייב אינדערפרי, ער האט איר געוואלט בארואיגן, אז אויב ער וועט האבן אמאל געלט וועט ער איר קויפן א מאכן א ירושלים של זהב וואס דאס איז זייער א טייערע צירונג. די גמרא דערציילט דארטן אז אליהו הנביא האט זיי געוואלט בארואיגן אביסל, איז ער געקומען, האט זיך פארשטעלט ווי א מענטש און האט געקלאפט אויף זייער טיר, און ער האט געבעטן אויב זיי האבן אביסל שטרוי, ווייל ער איז זייער א ארעמער מענטש, און זיין ווייב האט געבוירן א קינד און זיי דארפן האבן אביסל שטרוי, און זיי האבן אפילו דאס אויך נישט. האט רבי עקיבא דעמאלס געזאגט פאר זיין ווייב, געב א קוק, אז אונז שטיי מיר שוין בעסער ווי דעם איד, דער איד האט נישט אפילו קיין ביסעלע שטרוי אויך נישט. שפעטער איז טאקע רבי עקיבא געווארן גאר א גרויסער עושר ווי די גמרא ברענגט טאקע דארט אין נדרים אז פון זעקס פלעצער איז רבי עקיבא געווארן א גרויסער עושר און אפילו זיין אייגענע שווער וואס האט אין אנפאנג נישט געוואלט געבן קיין געלט ער האט געמאכט א נדר האט שפעטער זיך מתיר נדר געווען און האט באקומען אסאך געלט פון זיין שווער און פון נאך פינף פלעצער און די גמרא דערציילט נישט אין נדרים אז ער האט איר געקויפט די עיר של זהב, אבער דא זעהט מען ווי די גמרא זאגט כדעבד ליה רבי עקיבא לדביתהו, דא זאגט די גמרא אז צום סוף האט ער טאקע געמאכט פאר איר ירושלים של זהב, און ר' ניסים גאון ברענגט דא צו פון א ירושלמי אז ווען רבי עקיבא'ס רעבעצן איז ארויס געגאנגען מיט די עיר של זהב האט די רעבעצן פון רבן גמליאל די נשיא געזעהן פון דעם עיר של זהב און זי האט מקנא געווען, זי איז געקומען דערציילן פאר איר מאן, האט רבן גמליאל געזאגט אז רבי עקיבא'ס רעבעצן האט זוכה געווען צו דעם צוליב איר מסירת נפש וואס זי האט געהאט פאר תורה. על כל פנים די עיר של זהב פון דעם רעדט דא די משנה אז אזא זאך טאר א פרוי נישט ארויס גיין דערמיט אום שבת, אונז האמיר שוין דערמאנט דאס אין די משנה אז רש"י זאגט דארטן נאסקע וואס דאס מיינט אז מען לייגט עס ארויף אזא בלעכל און מען לייגט עס ארויף מיט אזא נאדל מען פינט עס אריין אין אינעם קלייד אריין, אבער תוס' דא ווייזט שוין אויף פון א גמרא אין מסכת סוטה דף מ"ט ווייל די גמרא זאגט דארטן אז ווען פולמוס של טיטוס, ווען טיטוס האט חרוב געמאכט ירושלים, האט מען גוזר געווען אז די כלות טארן שוין אויך נישט גיין מיט קיין קרוינען, פארדעם דריי יאר פריער האט מען געמאכט א גזירה אז חתנים זאלן נישט גיין מיט קיין קרוינען, דאס איז געווען ביי די פולמוס של אספסיינוס, אבער ביי טיטוס האט מען שוין געמאכט אז אפילו די כלות טארן אויך נישט גיין מיט קיין קרוין, און די גמרא זאגט דארטן אז א קרוין מיינט די עיר של זהב, זעט מען פון דעם אז דאס איז געווען אזוי ווי א קרוין וואס מען האט אנגעטון אויפן קאפ. און תוס' רעדט שוין אויס אז די גאנצע גזירה וואס מען האט געמאכט איז דווקא געווען פאר חתנים אדער כלות, אבער סתם אזוי א מענטש וואס איז נישט קיין חתן אדער א כלה מעג יא גיין דערמיט, און אזוי ווי אונז זעהן מיר טאקע דא אז נאר אום שבת טאר מען נישט ארויסגיין דערמיט אבער א גאנצע וואך מעג מען יא. דאס איז שוין א מחלוקת ראשונים ווילאנג זי הייסט א כלה אז עס זאל אנגיין ביי איר דער איסור, ס'איז דא וואס זאגן אז דווקא ביי די זיבן טעג שבעת ימי המשתה, אנדערע זאגן אז גאר דרייסיג טאג הייסט זי נאך א כלה. דא וואס ווילן זאגן אז טאקע דערפאר האט רש"י געזאגט אז די עיר של זהב מיינט אז מען לייגט עס ארויף מיט א פין און דאס איז נישט קיין קרוין אזוי ווי תוספות זאגט, ווייל רש"י איז שווער געווען טאקע די קשיא פון תוספות, וויאזוי מעג מען גיין דערמיט אין די וואכן, דא שטייט דאך נאר אז שבת טאר מען נישט גיין, ווייל איך האב מורא זי וועט עס ווייזן, אבער וויאזוי מעג מען גיין דערמיט אין די וואכן, אין סוטה שטייט דאך אז מען האט געמאכט א גזירה אז מען טאר נישט גיין דערמיט, דעריבער לערנט רש"י אז מען רעדט טאקע, די גאנצע גזירה איז דאך נאר געווען א קרוין אויפן קאפ, און דא רעדט מען פון א עיר של זהב וואס מען לייגט ארויף מיט א פין אויפן קלייד. לויט דעם איז רבי עקיבא וואס ער האט דאך אויך געלעבט נאכן חורבן וועט מען אויך מוזן זאגן אז אז זי האט עס אויך געמאכט אויף דעם אופן נישט א קרוין אויפן קאפ, און לויט דעם וועט אויסקומען אז רש"י לערנט אז די גזירה איז געווען נישט נאר פאר א חתן כלה נאר אפילו פאר סתם מענטשן אויך.